מלכים א', פרק י"ג. אין דעם פרק לערנען אונז די נבואה וואס איז געווען א נבואה לרעה אויף די מזבח, אויף די עגלים בעצם, פאר זיי א מזבח וואס ירבעם האט געמאכט אין בית אל, לערנען אונז א נבואה אזוי ווי מיר האבן געלערנט פריער אויף די מלכות שלמה, סוף איז דא א נבואה וואס זאגט אז ס'גייט חרוב ווערן, אויך דא אויף די מזבח איז דא א עקסטערע נבואה אז ס'גייט חרוב ווערן וויבאלד עס איז אן עבירה די מזבח. שפעטער גייען מיר זען די זעלבע נבואה אויף מלכות ירבעם אין די נעקסטע פרק פון אחיה השילוני. אבער דא איז דא א נבואה א אינטערעסאנטע נבואה פון אן אנאנימעס נביא, ס'שטייט נישט די נאמען פון די נביא, שטייט אונז האבן געלערנט ירבעם בן נבט האט געמאכט א חג בחודש אשר בדא מלבו און ער איז געגאנגען אליינס אויפן מזבח מקטיר זיין און ס'איז געקומען א איש אלהים א נביא פון יהודה איז געקומען די אייבערשטער האט אים געשיקט און צו זיך זאגן א נבואה דארט אין בית אל צו ירבעם ירבעם שטייט אויפן מזבח קומט די נביא און ער שרייט ער רופט אויס מזבח מזבח רעדט כאילו צום מזבח אזוי ווי מען רעדט אברהם אברהם ער רעדט צום מזבח און ער זאגט כה אמר השם עס גייט געבוירן ווערן א א א זון א מלך צו בית דוד ער גייט זיין הייסן יאשיהו דאס רעדט מען פון יאשיהו א מלך וואס גייט זיין סוף ספר מלכים בעצם עס גייט קוקט שוין דא צוריק פאראויס צום סוף פון די ספר און ער גייט זובח זיין יעצט שעכטסטו בהמות אויף די מזבח דעמאלט דער יאשיהו גייט שעכטן אויף די מזבח די כהני הבמות די וואס זענען מקטר אויף דיך, און מען גייט פארברענען עצמות אדם, נישט עצמות בהמות, נאר עצמות פון מענטשן, ביינער פון מענטשן גייט מען פארברענען אויף דעם מזבח. און ער געבט א מופת, א סימן אז עס גייט מקוים ווערן, וואס איז די מופת? אז די מזבח ווערט צעריסן, און די גאנצע אש וואס איז אויפן מזבח גייט אראפפאלן. יעצט, ירבעם האט געהערט די נבואה, האט ער געגעבן א שיק זיין האנט, ער האט געוואלט שלאגן, צו פוגע זיין מיט זיין האנט די נביא, און מ'זאל אים כאפן, און גלייך וואס איז געשען? זיין האנט האט צוטריקנט געווארן, ער האט נישט געקענט צוריק קערן זיין האנט, זיין האנט איז געווארן סטאק אזוי ווי א סטעטשו. און טאקע עס איז מקוים געווארן די מופת, די סימן וואס די נביא האט געזאגט, די מזבח האט זיך צוריסן, עס האט זיך אויסגעגאסן די דשן פון די מזבח. האט דער מלך געזען אז עס איז צרות, האט ער געבעטן פאר די נביא זאל מתפלל זיין אז עס זאל צוריק קומען זיין האנט, און ער האט מתפלל געווען ס'זאל צוריק קומען זיין האנט. שוין. אבער די אנדערע נבואה אז דאס אז די מזבח גייט חרוב ווערן, אז מ'גייט אויף דעם מזבח הרג'נען די כהני הבמות, איז דאס געבליבן בעצם. אבער מען זעט פון דעם מ'האט געזען אז ער האט טאקע א כח, ער איז טאקע א נביא, טאקע זיין האנט איז צוטריקנט געווארן, טאקע די מזבח איז צובראכן געווארן אזוי ווי ער האט געזאגט. שוין יעצט ירבעם האט אים געבעטן די מלך ער זאל קומען צו אים עסן ער זאל אים געבן א מתנה, די מנהג איז געווען מען געבט א נביא א מתנה אזויווי א פדיון, האט ער געזאגט ניין איך שווער, האט ער אים געזאגט אפילו וועסט מיך געבן האלב פון דיין הויז קען איך נישט וואוינען פארוואס איך האב די נבואה, די אייבערשטער האט מיך געהייסן אז איך זאל נישט גיין נישט עסן נישט טרינקען ביי דעם פלאץ ווי איך גיי, נישט נאך דעם, איך זאל נישט צוריק גיין די זעלבע וועג, זעט אויס ער איז געקומען זאגן א נבואה א מעסעדזש און אהיים גיין, נישט אפילו נישט גיין צוריק די זעלבע וועג כאילו מען זאל נישט וויסן ווי ער איז געגאנגען, נישט קיין האט נישט קיין שייכות מיט דעם פלאץ בעצם. שוין אזוי טאקע האט ער געטון ער גייט אויף א צווייטע וועג. יעצט אינמיטן אינטערסאנטע מעשה געווען נאך א נביא, אין בית אל וואוינט א אלטע נביא, נישט קלאר רש"י זאגט אז ער איז געווען א נביא שקר בעצם, קען זיין ער איז געווען לכתחילה א נביא אמת, על כל פנים, שפעטער גייט מען זיכער זעהן ער גייט באקומען א נבואה לויט כל הדעות כמעט. און דער נביא האט געהערט די מעשה, מ'האט אים פארציילט, זיינע קינדער האבן פארציילט די מעשה פון דעם נביא וואס איז געקומען צו בית אל, דער נביא פון יהודה, האט ער געוואלט איינלאדן דעם נביא, האט ער געפרעגט פאר די קינדער ווי גייט, ווי איז ער געגאנגען, האבן זיי אים געוויזן די וועג, די אנדערע וועג ווי ער איז געגאנגען, ער איז געגאנגען, ער האט אנגעטון זיין אייזל, און ער איז געפארן, ער האט אים געטראפן, האט אים געזאגט, אפשר קומסטו צו מיך עסן? האט ער אים געזאגט ניין וואס הייסט די זעלבע זאך וואס ער האט געזאגט פאר די מלך האט געהאט א ציווי פון אייבערשטער נישט צו עסן אין דעם פלאץ ער זאגט נו די אייבערשטער האט דאך געזאגט איך בין אויך א נביא מיך האט די מלאך געזאגט אז איך זאל דיך יא נעמען צו מיך אינדערהיים און געבן צו עסן שוין כאילו עפעס איין נבואה זאגט אזוי און די אנדערע נבואה זאגט האט ער אים געגלייבט און גענומען אינדערהיים זיי קומען צו אים אינדערהיים מיטן ווען זיי האלטן אינמיטן עסן איז געקומען א נבואה צו די נביא צו די נביא פון בית אל די אלטע נביא און די נביא האט געזאגט כה אמר ה' וויבאלד האסט נישט געפאלגט איך האב דיך געהייסן נישט עסן האסט יא געגעסן האסט עובר געווען על דברי עצמך בעצם וואס גייט זיין דיין עונש? דו גייסט שטארבן, ולא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך, דיין נבילה, דיין פגר, דיין גוף, גייט נישט אפילו קומען צו די קבר פון דיינע עלטערן ביי דיך אינדערהיים, עס גייסט בלייבן באגראבן דא. שוין, עד כאן הנבואה. שוין האבן זיי האבן געענדיגט עסן, ער זעצט זיך, האט זיך אנגעטון און געמאכט זיין אייזל, און דער נביא גייט אהיים. יעצט אויפן וועג אהיים האט ער געטראפן א לייב, וואס האט אים געהארגעט דעם נביא פון יהודה, און די לייב איז געבליבן דארט צוזאמען מיט זיין חמור, צוזאמען מיט די לייב שטייט אזוי ביי די נבילה, און ער עסט עס נישט, אינטערעסאנט געווענליך א לייב וואלט עס געסן וואלט עס גענומען צו זיך אהיים, ער עסט עס נישט, האט נישט אנגערירט די חמור אויך נישט, האט אים נאר געהארגעט אזוי ווי די אייבערשטער האט געזאגט און געבליבן שטיין דארט, גייען דורך מענטשן זעהן, שטייט א לייב מיט א חמור מיט א טויטע מענטש, האבן זיי פארציילט אינדערהיים אין די שטאט דארט וואס זיי האבן געזעהן, האט דער נביא די אלטע נביא געהערט און פארשטאנען אז דאס איז דער איש אלהים פון יהודה וואס האט נישט געפאלגט דער אייבערשטער דאס איז געווען זיין עונש אז מען האט אים געהארגעט דארט, די לייב האט אים געהארגעט, האט ער געבעטן זיינע קינדער זאלן אים אנזאטלען זיין אייזל, ער איז געגאנגען דארט, ער האט געטראפן אז עס איז טאקע אזוי, און ער האט גענומען די נבלת איש האלהים, די גוף פון דעם נביא פון יהודה, האט אים געברענגט צוריק צו אים אינדערהיים, מען האט געמאכט פון אים א הספד, מען האט געשריגן הוי אחי, כאילו א ברודער, ער זאגט איך בין א נביא, ער איז א נביא, און מען האט אים באגראבן דארט ביי אים אינדערהיים, אזוי טאקע עס איז מקוים געווארן אז עס איז נישט געקומען זיין זיין נבילה, עס איז נישט געקומען זיין גוף צו קבר אבותיו, ער איז באגראבן געווארן אין בית אל. יעצט דעם אלטען נביא פון בית אל האט געזאגט פאר זיינע קינדער, קוק, מען האט דאך יעצט געזאגט די נבואה אז די אלע כהנים פון בית אל און די נביאים וואס ער איז געווען אויך פון די נביאים פון בית אל גייען פארברענט ווערן מען גייט זיי פארברענען אויף די מזבח אזוי ווי מען פארברענט קרבנות איז בעט ער אז ווען ער שטארבט זאל מען באגראבן נעבן דעם נביא דעם נביא אמת וואס איז געקומען פון יהודה אזוי אפשר וועט ער בלייבן דארט אזוי איז טאקע געשען ווי מען גייט זען אין סוף ספר ער גייט בלייבן מען וועט אים נישט ארויסשלעפן זיינע ביינער פון די קבר ווייל ער גייט זיין צוזאמען מיט דעם נביא דעם אמת'ן נביא וואס מען ווייסט פון יהודה שוין. וכך הוה, און דער פסוק פירט אויס נאך די גאנצע זאך, ס'איז טאקע געווען א נביא און יעדער האט געזען אז יעדע ווארט וואס די נביא זאגט ווערט מקוים, איז אפילו אליינס נענש געווארן אז ער האט נישט אינגאנצן געפאלגט, ס'האט נישט געהאלפן, ירבעם האט זיך נישט נתפעל געווארן, ער האט נישט אויפגעהערט צו מאכן זיין מזבח, געמאכט סתם יעדער איינער ווער ס'האט געוואלט זיין א כהן, און דאס איז געווען ווי פירט אויס דער פסוק ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם להחמד להכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה די חטא איז געווען בעצם דער גורם אז בית ירבעם זאל נישט לעסטן אז זאל נישמד ווערן די גאנצע זאך.